די פאטאגראפיע. דער פאשאלק איז באשטאנען פון איין גאס. איין גאס, צוויי רייען הילצערנע באראקן מיט א זאמדיגן וועג אינמיטן. די באראקן זענען געווען לאנג און פארסאדזשעטע פיערקאנטיגע קוימענס. דער איינציגער מויער איז געווען דער וואו דער נאטשאלניק האט געוואוינט, וואו ס'האט זיך געפונען דער קאנטא

אין דער געדיכטעניש און דער טייך האט אויך אריינגעבראכט אביסל הייטערקייט, נאר די קאמארעס פון די נאענטע זומפן האבן ניט געלאזט געניסן אין דער פילער מאס פון דער זומער-שיינקייט. ווינטער אבער, אין די לאנגע ווינטער-נעכט איז געווען אזא אומעט, אז מיט א מייזל, וואס האט געגריזשעט אונטערן בעט די הילצערנע וואנט, האט מען זיך געפרייט.

דער האָט אים דערלאַנגט אַ קאָסטקע צוקער, אַן אַנדערער האָט אים געברענגט אַ סוכאַרע. מען האָט די אײַזערנע בעטלעך צונױפֿגערוקט און געמאַכט אַ פּלאַץ פֿאַר זײַן בעטל און פֿאַר זײַן מאָגער זעקל. די פּױערים האָבן אים אױסגעפֿרעגט װעגן דער מלחמה, װעגן פֿראָנט, צי די דײַטשן טרעטן אָפּ און צי דער קריג װעט לאַנג אָנהאַלטן.

איז מוני געפאלן אויף אן אנדער פארטל כדי זיי צו דערנענטערן צו זיך, ער האט איינמאל ארויסגעצויגן פון אונטערן שטרויזאק א צוקנעטשטע פאטאגראפיע און באוויזן זי צו עטליכע פויערים. האט זיך באלד צונויפגעקליבן א געזעמל נייגעריקע און די פאטאגראפיע איז ארומגעגאנגען פון האנט צו האנט, יעדעס מאל האט אן אנדער פויער פארהאלטן דעם בליק אויף מוני'ס פנים און מיט א שאט געמאכט א פארגלייך מיטן בילדל, מען האט זיך אלץ ניט נאך ניט צוגעגלויבט, מען האט געמיינט אז ער נארט ווידער אפ, אבער מוני האט ניט אפגענארט. אויף דער פאטאגראפיע איז מוני אויסגעקומען העכער, דאס פנים פארקיילעכדיגער און די אויגן האבן געקוקט פאר זיך מיט צופרידנקייט, אנגעטאן אויפן בילדל איז ער געווען אין א טונקעלעם אנצוג

ס'איז ביי אים אויסגעקומען אז ער געפינט זיך אין ערגעץ ניט, אז ער איז מיט זיין גוף אריין אין א וועלט ניט וועלט, וואס גארנישט האט אין איר וואג, אלץ איז נעפלדיק, און אין דער נעפלדיקייט פאלט מען ניט און מען הייבט זיך ניט אויף. פלוצים איז אויסגעוואקסן אויף דער וואנט פון מוני'ס בעטל א שאטן, און דער שאטן

מיט אן א שיעור פראגן, וועגן יעדער קלייניקייט האט ער געקאנט הונדערט מאל איבערפרעגן, צוליב דעם האט וואסילי געזוכט פריינטשאפט אלעמאל מיט אן אנדערן, נאר די פריינטשאפט האט קיינמאל ניט געקאנט לאנג אנהאלטן. דעריבער איז וואסילי געווען זייער אפט אליין און האט ניט געהאט מיט וועמען אויסצורעדן א ווארט, אויך צו מונין,

כ'וויל זאלסט מיר אביסל באווייזן דעם סנימאק. א פאסקודנע נאכט היינט, סקוטשנע, בראטאק, ניטא ווי זיך אהינצוטוהן. מוני האט אים שוין געוואלט אנזידלען, נאר וואסילי'ס קוק האט אויסגעדריקט אזויפיל הכנעה און געבעט, און דאס געזיכט ביי אים האט אויסגעקוקט אזוי צעקנייטשט, אז מוני'ן איז שווער געווען אפצוזאגן.

האבן שוין די אנדערע ניט געקאנט ביישטיין דעם נסיון פון דערנענטערן זיך, פון נעמען דאס בילדל אין דער האנט אריין, דאס בילדל האט פאר די פויערים שוין ניט געהאט וואס צו טאן מיט מוני'ן, פאר זיי איז די פאטאגראפיע געווען עפעס מער, א פרעמדע ניט געאהנטע וועלט האט זיך פון דארט אנטפלעקט צו זיי, אן אנדער ארט לעבן האט געגעבן, דורך קליידער און דורך שמייכלען, צו וויסן וועגן זיך און דאס מיידל.

האט ער צוגעטראכט נייע סיטואציעס און פאסירונגען, די פויערים האבן געשטוינט און זיך צוגעהארכט מיט פארגעניגן, איינער א פויער האט זיך גראב צולאכט אויפן קול, וואסילי האט געוואלט וויסן וואס פאר א קאליר האר זי האט געהאט, ווען ער האט דערהערט אז בלאנדע, האט ער אזש פאר פרייד מיט די הענט א פאטש געטאן, אזוי טאקע האב איך זי מיר פארגעשטעלט, אקוראט אזוי.

וואשט מען א העמד אז דאס העמד זאל אזוי ווייס זיין? די פויערים האבן געלאכט פון זיינע קלאץ קשיות, האט זיך וואסילי אביסל פארלוירן, אבער ניט אויף לאנג, גלייך האט זיך ביי אים באנייט דער ברען פון רעדן, לאכט, לאכט, אבער ווען אזא וואסילי קומט אראפ צוריק אין דארף אריין אנגעטאן אזוי, און דא שטעלט ער זיך אוועק אין מוני'ס פאזע ווי אויפן בילד, בלאזט אביסל אן די באקן, און הויבט זיך אונטער אויף די שפיץ פינגער כדי אויסצוזעהן העכער, וואלט איך שוין געזעהן דעם דרך ארץ וואס מען וואלט צו מיר ארויסגעוויזן, די מיידלעך וואלטן צו מיר שוין נישט געזאגט וואסיליושקא גאט איז מיט דיר, אין אזא פנים הייסטו זיך קושן, זיי וואלטן געקושט. אוי וואלטן זיי געקושט! די פויערים האבן זיך ווידער פונאנדער געלאכט, אויך וואסילי האט געלאכט, אבער מען האט געזען אז ער טוט דאס פון יוצא וועגן, ווייל אין דער אמת'ן האט ער געגלויבט אז אזוי וואלט געשעהן. דאס פארגעניגן פון באווייזן זיך מיט א פאטאגראפיע און פון דערציילן איז ביי מוני'ן גיך צוגענומען געווארן, די פאטאגראפיע איז פארלוירן געגאנגען, מען האט נישט געוואוסט ווען און ווי אזוי, נאר ער האט דאס בילדל מעהר אינטערן שטרויזאק נישט געפונען. אלע האבן באלד חושד געווען דעם נידעריגן וואסילי, אבער אזוי ווי וואסילי האט צוזאמען מיט אלעמען די פאטאגראפיע ארומגעזוכט און צוזאמען מיט אלעמען באדויערט די אבידה, האט מען גארניט געקאנט טוהן, די פאטאגראפיע איז נישט געווען. מוני האט ארומגענומען א געפיל אז צוזאמען מיטן בילדל איז ביי אים אוועקגעגזלט געווארן א שטיק פון זיין לעבן, די פאטאגראפיע איז געווען ביי אים ווי א יחוס בריוו וואס אן דעם האט דער קיום ניט קיין האפט. מוני האט גענומען פאמעליך איינגיין ווי עס גייט איין א קנויט פון א נאפט לעמפל, א גלייכגילטיגקייט האט פארשלעפערט זיינע חושים, ער האט גענומען אויסמיידן מענטשן, זיך אויפגעהערט וואשן, און צום סוף ניט ארויסגעגאנגען צוזאמען מיט די אנדערע צו דער ארבעט אין וואלד אריין. די פויערים האבן אויף אים רחמנות באקומען און אים ניט געטשעפעט. אנשטאט גיין אין וואלד זעגן ביימער, האבן זיי אים צוגעטיילט אויסצוקערן דעם באראק, ברענגען וואסער פון דעם טייך און צו הייצן דעם אויוון.

אנצינדן די נאפט-לעמפ האט אויך געהערט צו אים, אבער מוני האט זיך ניט געיאגט אדער פארגעסן דאס צו טאן, פונקט ווי ער האט ניט איינמאל פארגעסן אויסצוקערן דעם באראק. ווען די פויערים האבן זיך אומגעקערט פון דער וואלד-ארבעט און געזען אז אין באראק איז פינסטער, האט זיך שוין געפונען איינער, וואס האט גלייך פון דער שוועל נאָך איידער מען האָט אָנגעקלאַפּט די וואָליקעס און די לאַפּטשעס דעם פֿאַרהאַרטעוועטן שניי, אַרײַנגעשריגן אין די אינגעוויידן פֿון דער באַראַק טונקעלניש, העי, לעבסט נאָך? מוני אָבער איז געשטאַנען אין זײַן אויוון-ווינקל און זיך ניט אָפּגערופֿן, גלײַך ווי ניט אים האָט מען דאָס געמיינט. די פּויערים האָבן אָנגעפֿילט דעם באַראַק. מוני האָט אין דער טונקלקייט נאָכגעפֿאָלגט זייערע באַוועגונגען,

האָט אים דאָס געפֿיל אָפּגעלאָזט. מוני האָט מיטן לעצטן ביסל כּוח צוגעשפּאַרט זײַן גוף צום אויוון-ווענטל, צו זײַן שאָטן, וואָס האָט זיך אויף דעם ווענטל געטונקלט, ווי ער וואָלט זיך אין אים געוואָלט אויפֿלעזן. ער האָט אויף עפּעס אויסגעוואַרט, נאָר עס איז גאָרניט געשען. פֿון דרויסן האָט זיך נאָך געהערט דער גערודער פֿון די אַוועקפֿאָרנדיקע. די פּויערים האָבן זיך עפּעס געהיצט, עימיצער האָט געזידלט, עימיצער האָט געלאַכט, ס'האָט זיך געהערט אַ הירזשען פֿון אַ פֿערד און מיט אַ מאָל האָט זיך אַלץ אײַנגעשטילט. ס'האָט אָבער געדויערט אַ סך צײַט, ביז מוני האָט זיך געכאַפּט, אַז די פּויערים זענען שוין אַוועקגעפֿאָרן, אַז פֿאַר דער טיר איז שוין אין גאַנצן שטיל. דערווײַל איז פֿון פֿרימאָרגן געוואָרן טאָג,